ביים שיעור מוז מען זיצן מיט דרך ארץ אפילו ווען מען זינגט. קומסט ארויף הערן א שיעור חיזוק, זיץ מיט דרך ארץ, רעספעקט די פלאץ. דא נישט קיין פלאץ פון זיך אונטערהאלטן. יעצט וועט מען ווייטער פארלערנען די סיפורי מעשיות, די מעשה פון די בעל תפילה. אה, די מעשה פון די בעל תפילה, אז מען הערט נאר די ווארט בעל תפילה ווערט שוין אביסעלע רואיגער, די בעל תפילה, ס'איז דא בעל תפילה, ס'איז דא דער רבי, ער לערנט אויס תפילה, איך קען רעדן צום אייבערשטן, איך קען בעטן דעם אייבערשטן, איך דארף עפעס, איך גיי בעטן דעם אייבערשטן, יצחק דוד איך קען דיך נישט זען. ביים שיעור מוז מען זיצן אויף א פלאץ וואס איך קען זען. אלע וואס זיצן אונטער די בימה, אונטער די עמוד, איך מוז קענען זען. ווער ס'האט מורא מ'וועט אים זען קען ארויסגיין אין דרויסן, אין דרויסן זעט מען נישט. מיר זיצן מיט דרך ארץ אין בית מדרש. דו לאכסט יאסי ביים רעבן איז געווען דרך ארץ די ערשטע זאך און די מיטעלסטע זאך און די לעצטע זאך. ס'איז געווען אזא דיסציפלין ביים רעבן אזא יראת הכבוד אזא ס'איז געווען דער רבי האט אמאל געזאגט ווען קייזערן. קעניגן וואלטן געוואוסט וואס איך לערן מיט מיינע מענטשן, וואלטן זיי געשיקט זייערע קינדער צו מיר. אזא דיבור איז דא פון רעבן? דער רבי לערנט אויס דרך ארץ, דרך ארץ סיי דא אין בית מדרש, דרך ארץ ווי אימער דו ביסט אין דער וועלט, דרך ארץ אינדערהיים, טאטע מאמע, דרך ארץ פאר זיך אליינס, איידלקייט.

מאכט מען דין און האלב רינדעכיג. קען אריינפאקן אין הויזן טאש. אה פארשטייסט א פרייליכער גוי א שיכור מיט א מיאוס'ע העמד ווי דער רבי זאגט. נאר מ'געוויסט די קליינע וואדקע באטלעך. שמעקט א אראנדזש דזשוס באטל זאל מען מאכן אזא שעיפ. מ'געוויסט די באטל. ס'איז אויך נישט פארשטאנען. ס'איז קיינעם נישט שווער געווען איך זאג וואס וואס איז די וואס קומט וואדקע אין אזא א קליינע באטל אזוי פאקט עס אריין אין טאש ער האט באקומען יעצט די וועידזשעס די פעיראל קודם גייט ער צום ליקער סטאר און גייט ער אביסל געבן מעשר דארט אדער האלט מעשר פאר זיך איבערלאזן די געלט און ער קויפט א באטל לייגט אריין אין טאש און שוין און ער איז פרייליך, ער ווייסט נאכנישט מיט וואס ער איז פרייליך אבער קודם איז ער פרייליך, אבער ברוך השם, אבער דער בעל תפילה שמילי, אבער דער בעל תפילה האט מיט וואס צו זיין פרייליך, איך האב פאות, איך האב פאות, איך האב א בארד, איך האב א בארד. מוהרא"ש האט געזאגט אמאל ביי א שיעור, ער האט נאך געקענט ר' ישראל קארדונער'ס ווייב, האט איר נאך געזען? כ'ווייס נישט פונקטלעך וואס, ער האט פארציילט, ר' סרול קארדונער האט עס געהערט, ר' סרול קארדונער, סרול האלפערן. וואס האט ער געהערט?

פון דא און ווייטער איז דער רבי, איך האב שוין נישט קיין צייט, פון דא, דא האסטו דער רבי, ווי מ'שוין פערט, ער פלעגט ברענגען מענטשן צו אומאן, פאר דעם יא, גערעדט, געענטפערט, געפרעגט, כ ק, און דא ביסטו שוין ביים רבין, פון דא און ווייטער וועט דער רבי מיט דיך מטפל זיין, איך דארף גיין צו די נעקסטן, איך דארף גיין ברענגען מענטשן אויף אומאן, אין אומאן האט ער געזאגט דא ביסט אנגעקומען צום דאקטער, איך האב דיר געברענגט פראטעקציע, ווייסט א מענטש נעבעך, ער דארף א גרויסע דאקטער, נו גייט ער צו א עסקן, און ער שפילט זיך ארום מיט אים ביז ער האט, ער האט זיך אריינגעפושט אן אפוינטמענט ביים דאקטער, פון יעצט און ווייטער, איך דארף שוין גיין צו די נעקסטן, יעצט און ווייטער, די דאקטער וועט שוין מיט דיר, די דאקטער וועט זיך שוין מטפל זיין, פון דא און ווייטער וועט דער רבי קעיר נעמען פון דיר. ס'איז געווען א גרויסע מענטש, און בסוף ימיו האט ער געדארפט זיין אפגעזונדערט אין א שטיבעלע, מיט עפעס א קראנקהייט וואס מ'האט נישט געקענט זיין נעבן אים, און ס'איז געווען א קליינע פענסטערל, אזוי האט ער גערעדט מיט זיין ווייב, און זי האט אים אריינגעשריגן, סרול וואס מאכסטו? פלעגט ער ארויסשרייען, דאנקען גאט! היינט אין אונזער שפראך איז יישר כח אייבישטער. אזוי פלעגט מען זאגן אמאל, דאנקען גאט! אז איך גיי אוועק בזה העולם מיט די בארד און פאות. ער האט זיך מחיה געווען מיט דעם. איך גיי צוריקגעבן די נשמה צום אייבישטן מיט די בארד און פאות. פששש! די שכל, די שכל פון די צדיק אז די גאנצע וועלט דא איז א דורכגאנג, איך דארף נישט, איך דארף נישט גוט אויסקוקן אינעם דורכגאנג, איך דארף אנקומען, איך דארף אנקומען, ס'דא בחורים וואס זיי ווילן געפעלן פאר עפעס א חבר אויף די גאס, ער האט געטראפן עפעס א פארדראגטן, א פארדראגטן, איך ווייס נישט וואס, איינער איז מסומם, נו, מסומם, נו, אנגעדראגט, הערסט ער וואקלט זיך, פרעגט ער וואס מאכסטו? די ערשטע סימן האב איך אז איינער איז פארדראגט, ער שמייכלט אזוי היהיהי. דאס איז עפעס א שוין, א מינוט, א מינוט, קום אהער, וואס האסטו איינגענומען? וואס האסטו איינגעשטאכן? האסט געשטאכן היינט שוין אויכעט? היהיהי. די אויגן גלאנצט, ער שטייט נישט גראד, היהיהי. דאס איז ערשטע סימן פון איינער וואס איז אביסל פאר, פארהויעכט, אביסל הויעך, דארף זייער אכטונג געבן, אבער.

אונז האבן א לעבן, און מען פארט פון איין געז סטעישן צום צווייטן געז סטעישן, דו ווייסט דאך נישט ווי צו גיין, נו גיי שוין ערגעץ, האסט דאך שוין איינגעזען אז דא ביי די היימישע געגנט איז גארנישט דא, נו גיי שוין ערגעץ וואס דרייסטו דיך דא, נו גיי ערגעץ, ניין ער קומט אלץ צוריק דא נאך אמאל אין די געז סטעישן, נאך אמאל, נו גיי שוין, וויליאמסבורג דוכט זיך נישט גוט, בארא פארק וויליאמסבורג מאנרא מאנסי דאס איז, ניין ער גייט אזוי אוועק פארן, מען גייט גיין ערשטער צו די גוים, אבער די גוים וועט דיך הרג'נען, גוי, ס'איז דאך אזוי, א גוי האט פיינט א איד, ס'איז דא חסדי השם יתברך, א גוי האט פיינט א איד, שמעון בר יוחאי זאגט הלכה בידוע עשיו שונא ליעקב, עשיו יעצט בפרט יעצט קומט זיך יעצט עשיו'ס חגא, קומט זיך יעצט די דמיון די.

יעדע הונדערט יאר יעדע געווארפן אידישע קינדער ווער האט נאך א זיידע א באבע איך ווייס נישט צו ס'איז נאך דא אבער איך האב דאך עס געהערט פון מיין זיידע פון מיינע באבע זיי לעבן שוין נישט האבן מיר פארציילט וואס מ'האט געטוהן אלע פעלקער האבן זיך צוזאמגענומען מען גייט מאכן א סוף מיט אידן מען גייט גענדיגן ענדיגן מיט די קשיא פון אידן אידן פראגע נו וואס טוט מען מיט אידן אראפ מיט אידן א גוי האט פיינט א איד. דער בחור'ל וואס איז ברוגז אויף זיין מגיד שיעור וואס האט אים געהייסן קומען צופרי אין ישיבה. איינער שרייבט מיר דא, אויב דארף איך קומען צייטליך, איך גיי אפלאזן אידישקייט. דו ווייסט אז מ'לאזט אפ אידישקייט דארף מען אויך זיין צייטליך. דו ווייסט? ס'האט גארנישט צוטון מיט אידישקייט. דו ווייסט? וואו גייסטו גיין? ער איז געלאפן דא צו די ארמי. געדענקסט אים? ער איז געלאפן צו די ארמי, דארט האט מען אים מנוחה געלאזן. דארט, אז דו שטייסט אויף ערשט א רגע שפעטער, כאפסטו שלעק, דו ווייסט וואס דארט טוט זיך אפ? ווייסט וואס טוט זיך אפ, עס איז גוט אינדרויסן צו פארדרייען א קאפ אז דארט איז דא א חיים טובים, וועסט טרעפן א סאלדשער און דו זאגסט אים זאג מיר די אמת, וואס טוסטו דא? ערשטע פאר מינוט וועט ער דיר זאגן עס איז מורא'דיג און נאכדעם וועט ער אנהייבן צו זאגן הערסט עס איז, מען קען שוין נישט אוועקלויפן פון דארט, דו גייסט אין דזשעיל, איינמאל דו גייסט אן דו ווערסט געחתמ'עט אין די ארמיי, דו גייסט אין תפיסה, דו מוזט דארט גיין דינען און גיין און קומען, מען שטעלט דיך אוועק אויף א בארג, דו שטיי דא פאר צוויי וואכן, האסט אמאל געזען ווי זיי שטייען? שטייט הערסטו פאר צוויי וואכן ווערט פארברענט פון די זון אדער ווינטער ווערט קאלט ביינאכט דארף ער טרעפן א היטש א טרעמפ צוריק צו פארן און מען געבט אים גאנצע אכט דאלער א שעה אבער ער גייט אוועקלויפן פון ישיבה ער גייט אוועקלויפן פון כולל ער גייט אוועקלויפן פון די אידישקייט דארף אויפשטיין צופרי דארף אויפשטיין צופרי ווי איז עס אבער ער גייט זיך אפשערן די בארד ווייל ער האט געטראפן איינער א פאררוקטער הערסטו און ער גייט אים און ער גייט אים ער זעט אויס גוט, ער זעט אויס גוט, ער זעט אויס גוט. ווי ווי ווי ווי גייסטו גיין? און באלד האסטו געזען ער קומט צוריק נאכאמאל דא אין געז סטעישן, ער קומט צוריק נאכאמאל, נו גיי שוין! נו לאז שוין אפ אידישקייט, נו האט נישט וואו צו גיין. אבער דער גוי, הערסט די גוי שפייט אויף אים, די דערטי דזשו, דאס זאגט יעדער גוי, די שמוציגע איד, דו, זעט ער, הייבט ער אן צו רעדן די מיעסע ווערטער, די. נאר דער טוט דיר נעמען א קאפ פון א חזיר און טוט עס אריינלייגן אין דיין אין דיין ביי דיין טיר פון דיין הויז צו ווייזן אז יא יא דאס איז די שמוציגע איד שמוציגע איד אלע גאט דערטי דזשו גייט אויף אלע שפראכן שמוציגע איד שמוציגע איד א גוי האט פיינט א איד ווילסטו אויסקוקן ווי די גוי ס'געפעלט דיר די די ס'געפעלט דיר די הארעלעך ווי די גוי מאכט ס'געפעלט דיר די וועג ווי די גוי גייט די גוי די גוי האט דיך פיינט די גוי וויל דיך הרג'נען איך בין פרייליך מיט מיין פאות, איך בין פרייליך מיט מיין בארד, איך האב מיט וואס צו זיין פרייליך. מען רעדט פון דעם בעל תפילה, עס איז געווען אלע סארטן כיתות, א פרייליכע כיתה, אוודאי איז גוט צו זיין פרייליך, אבער מיט וואס ביסטו פרייליך? היהיהיהיהי. טרעפסט א פארדראגטער. היהיהיהיהי. פרעג אים א שאלה. היהיהיהיהי. ער ווייסט נישט וואס ער, ער איז נישט ביי זיך. נישט געטראפן איינעם? נאך נישט געטראפן. אייבערשטע העלף זאלסט קיינעם נישט טרעפן. וועסט אלץ טראכטן אז דער ראש ישיבה מאכט עפעס א אינטערעסאנטע מעשה. זאלסט זיך נישט אנטרעפן מיט זיי. נישט ביי זיך. נאר, נאכדעם נעמט ער אראפ די בארד, נעמט ער אראפ די פאות. ניין, איך פריי מיך מיט מיין בארד. איך פריי מיך מיט מיין פאות. איך פריי מיך מיט מיין אידישע צורה. איך פריי מיך מיט מיין אידישע צורה, איך פריי מיך מיט מיין קאפל, איך פריי מיך מיט מיין... ווער רעדט נאך מ'איז זוכה מ'טוט אן ציצות, די הייליגע ציצות, איך פריי מיך מיט מיין ציצות, איך פריי מיך מיט מיין תפילין, טו אן תפילין, דאס איז דאך א זאך, די גאנצע וועלט איז נישט ווערד, קען מען נישט באצאלן, איין רגע א איד טוט אן ציצות, איין רגע א איד טוט אן תפילין, איין רגע א איד גלייבט אינעם אייבערשטן, איין רגע א איד איז זיך מחיה מיטן אייבערשטן. נישט דא קיין נישט דא קיין געלט נעם צאם אלע ביליאנערן אלע טריליאנערן קען נישט באצאלן וואס ווארט אפ עין לא ראתה אלקים זולתך וואס ווארט אפ אויבן אין הימל שכר פאר א איד פאר די איין רגע וואס ער היט אידישקייט איין רגע ער עסט כשר ער איז פרייליך איך האב מיט וואס פרייליך צו זיין

גרייט אן נעגל וואסער, גיי נישט אראפ פון בעט אן נעגל וואסער. מען קען זען גלייך א סימן פון א בחור א ירא שמים, ער גרייט זיך אן נעגל וואסער, ער גייט נישט אראפ פון בעט אן נעגל וואסער. די זעלבע זאך יונגלעך, קינדער, גרייט אן נעגל וואסער, נחמן נתן גרייטסט אן נעגל וואסער? נאר פאר דיך אדער פאר דיין טאטע מאמע אויך? און פאר די טאטע מאמע, ווער גרייט אן? גרייט אן נעם די מצוה פאר דיך, לעזער גרייטסט אן נעגל וואסער פאר וועמען? נאר פאר דיך, פון היינט און ווייטער וועסטו כאפן די מצוה, איך גיי אנגרייטן פאר מיין טאטע מאמע אויך נעגל וואסער, אושי גרייטסט אן נעגל וואסער פאר וועם? נאר פאר דיך, פארוואס נאר פאר דיך? טאטע און מאמע זענען אזוי אויסגעמוטשעט, ווען עס קומט ביינאכט צו גיין שלאפן, אסאך מאל זענען זיי אזוי אויסגעמוטשעט, קען זיך אסאך מאל מאכן ביי עלטערן אז שוין.

א שלום בית נעגל ווייסט א שלום בית נעגל וואסער איז ס'איז דא א שלום בית שירעם א גרויסע שירעם צוויי מענטשן קענען וואקן אונטער דעם נעם א גרויסע שיסל לייגט אריין צוויי טעפלעך צוויי טעפלעך וואסער פאר מיך א טעפל וואסער פאר מיין ווייב א טעפל וואסער און דער אייבערשטער העלפט נאכדעם ס'קומען קינדער דער רבי'ס מאמע דער רבי'ס מאמע אן אינטערעסאנטע זאך, ווען די רבי איז געבוירן, ווער טראכט א פרוי האט א קינד איז זי ממש אפגעשוואכט, ממש א חולה. האט זי גענומען דעם רעבן, אפגעגאסן די הענטעלעך. זיך געשלאפן, האט זיך געשלאפן די מאמע א לאנגע צייט, אפגעגאסן די הענטעלעך, נעגל וואסער. דער רבי האט געזאגט אז ער וויל ווען מען גייט אים מזכיר זיין זיין נאמען, וועט בעטן לזכות לזכות דעם הייליגן רבין זאל מען זאגן רבי נחמן בן פייגא, רבינ'ס, פארוואס די מאמע'ס נאמען? זי האט זיך אזוי געפארעט מיטן רבין, אפגעגאסן נעגל וואסער, זי האט אלץ גענומען דעם הייליגן רבין צום צום ציון פון בעל שם טוב, דער רבי איז נאך געווען אין קערידזש, אין קריב, ער איז געבוירן געווארן אין הויז פון בעל שם טוב, און נישט ווייט איז די ציון, געגאנגען צום ציון, און דארטן געבעטן, געבעטן פאר זיך, און געבעטן פאר אירע דורות, זיך אלץ אפגעגעבן מיט יראת שמים מיטן רבין, דער רבי האט געזאגט אז מען זאל, מען זאל אים מזכיר זיין מיט רבינו נחמן בן פייגא, דעם רבינ'ס טאטע איז אויך געווען א גרויסער צדיק, אבער ער איז נישט געווען מער, ער איז געווען מער באהאלטן, נישט געווען אזוי אינדערהיים. איך האב מיך מיט וואס צו פרייען, איך גיס אפ נעגל וואסער, איך בין הייליג, אז מען כאפט אן עפעס פארן נעגל וואסער ווערט עס טמא, מען כאפט אן עסן, ביי אונז אינדערהיים פאר אונז גייען מיר שלאפן איך און מיין ווייב דארף מען אלץ טראכטן צו ס'איז געבליבן עפעס נאש אויפן טיש, אויב ס'בלייבט נאש אויפן טיש ווייל צופרי די קינדער שטייען דאך אויף אלץ פארטאגס, די קליינע קינדער, און שוין כאפן זיי אן, קריכן דארף מען אוועק ווארפן די עסן, לייגט מען אלץ אוועק אין די שענק, אז די עסן די קינדער זאלן נישט אנכאפן עסן פארן נעגל וואסער ס'ווערט טמא.

גייט זיך טובל זיין אין מקווה. און ווער רעדט נאך די בחורים וואס דארפן שוין א שידוך. וואס דארפן וואס דארפן ביים שידוך אביסל חן, ניין, נשיאות חן. מענטשן זאלסט דאך געפעלן אביסל, ווי זאל איך געפעלן? איך וועל מיר איינדרייען מיין האר, איך וועל מיר ארויסשלעפן דעם העמד פון די הויזן, ווי זאל איך מיך, ווי זאל איך, ווי זאל איך, ווי אזוי קען איך כאפן מענטשנ'ס אויג? ווי אזוי קען איך עס טון?

פונקט היינט פרעגט מיך דער ראש ישיבה יעדן טאג גיי איך, איך וועל קוק דיך אן, קוק דיך אן, נישט קיין רוח הקודש, קוק דיך אן, דו קענסט אויך האבן רוח הקודש, קוק אין שפיגל, אזוי זעסטו אויס. יא, ס'איז, מ'זעט עס. יאסי קענסט מיך אויסטעסטן. טעסט מיך אויס, נו. האט ער דא נאך א סימן, נאך א סימן פון רוח הקודש, מ'זעט ס'איז נאך געבליבן די גרינע זאך אין די אויגן. נאכן מקווה איז שוין נישט דא. ווי נישט ווי, האסט געמאכט א טבילה, שיעור טבילה, וואלט געדארפט ארויס גיין די פינטעלע פון די אויגן, אדער מיט א שאוער, גייט דאך צוזאמען, קומט צופרי. זיך געמאכט שיינע פיאות און אה, גיי אין מקווה, גיי אין מקווה, טינק דיך איין אין מקווה, טינק דיך איין אין מקווה, טובל דיך פארן אייבערשטן. יעצט קומט רבי נתן'ס יארצייט, ווער געדענקט א שיינע שיחה פון רבי נתן וועגן מקווה? קומענדיגע וואך וועט מען מאכן אם ירצה השם א יארצייט סעודה, מאנטאג, מאנטאג נאכט, דינסטאג פאסט מען, מאנטאג נאכט זיין א יארצייט סעודה. און וואו ס'איז דא ברסלב'ע חסידים אין די גאנצע וועלט קומט מען זיך צוזאם, מ'האט אזוי ליב ר' נתן, דער רבי האט געזאגט מ'דארף דאנקען ר' נתן, ווען נישט ר' נתן וואלט נישט געבליבן פון מיר קיין בלעטל שיימעס, ר' נתן האט אפגעשריבן פון רבי'ן יעדע שיחה מיט יעדע תורה, און זיך באלעקט מיטן רבינ'ס שיחות, און בשעת ער האט עס געדרוקט איז עס געווען א מורא'דיגע בושה, מ'האט געזאגט וואס דרוקסטו די שיחות, ס'זעט אויס אזוי, און מ'האט עס געדרוקט און מ'האט ארויסגענומען ווערטער מ'האט אריינגעלייגט וכו' ס'איז ווייל מ'האט מורא געהאט פון די מתנגדים און דער רבי האט אזוי גערעדט און דאס געזאגט און יענץ געזאגט אבער היינט מ'זעט שוין שוין ס'איז שוין איבער צוויי הונדערט און איבער איבער צוויי הונדערט און צען יאר צוויי הונדערט און צוועלף יאר פון רבי'ן און דער רבי'ס פייער ס'פלאקערט דער רבי זאגט מיין פייערל וועט שוין טליען ביז משיח וועט קומען. מיין פייערל וועט שוין טליען, וועט שוין צאנקען, עס וועט שוין ברענען ביז משיח וועט קומען. דער רבי האט געזאגט אז ס'איז געווען אסאך צדיקים וואס בשעתם ווען זיי האבן געלעבט האבן זיי געהאט א מורא'דיגע ליכטיגקייט ארום זיך, א מורא'דיגע וועג צו דינען דעם אייבערשטן, אבער ווען זיי זענען אוועק פון די וועלט איז עס מיטגעגאנגען מיט זיי. ס'איז מיטגעגאנגען, ס'איז נשתכח געווארן. די הייליגע ספרים, מען לערנט די הייליגע ספרים, אבער די די פייער וואס איז געווען, די, די, די זאך אז א פשוט'ע איד האט געקענט קומען און פלוצלינג ווערן א גרויסע צדיק, האט דער רבי געזאגט, איך וויל מאכן א זאך, ס'זאל בלייבן, ס'זאל איבערגיין פון א תלמיד צו א תלמיד צו א תלמיד, אז ס'זאל זיין, דער רבי לעבט! דער רבי לעבט, איך ווייס נישט, איר האט שוין אמאל געהערט וואס מען רעדט אויף אונז, אבער אין די וועלט הייסן די ברסלב'ע חסידים טויטע חסידים, מ'האט שוין אמאל געהערט די ווארט? איינער האט דיך שוין אמאל געזאגט די טויטע חסיד? יא? נו ביסט זיך יעצט מקורב געווארן, האסט נאכנישט געהערט, ס'איז נאכנישט גענוג, ס'איז נאכנישט גענוג געגאנגען הפצה, איין טאג וועסטו זיך נאך אריינקלאפן צו איינעם, אה די טויטע חסידים זענען דא. וואו פארסטו? אה שוין, צו א טויטע רבי? אה, פאר צו טויטע רבי, טויטע חסידים. טויטע חסידים, לעבעדיגע חסידים. לעבעדיגע חסידים, דער רבי לעבט. הייליגע חז"ל זאגן צדיקים במיתתם נקראים חיים, א צדיק ווען ער גייט אוועק פון די וועלט לעבט ער. און פארקערט אפילו בחייהם קרויים מתים, אפילו ווען מען לעבט ס'טויט, ס'לעבט, ס'וואקט, אבער ס'טויט, ס'גארנישט, ס'וואקט, ס'וואקט, ס'שאקלט זיך, ס'עסט, ס'עסט, ס'רעדט, ס'אטעמט, אבער ס'טויט.

אה, ס'פלאקערט די הפצה, הא? יעדער גייט הפצה, יעדער איז ממש, ס'איז פריש, ממש פריש. פרישע מקורבים, פרישע מקורבים. יאסי, ביסט נישט דא געווען? אונז זינגן מיר אום חנוכה, זינגן מיר הלל צוזאמען. מ'זינגט. מ'זינגט נישט דא קיין דאווענען, מ'איז נישט קיין רעפארם שול. מוהרא"ש שרייבט אין אשר בנחל, די נייע מנהגים, עס עפענען זיך שולן און מ'זינגט יעדע קאפיטל, עס איז נישט...

אין אידיש, האבן א מויל, ער רעדט נישט, און אויגן, ער זעט נישט. ס'איז דאך אלץ ווילאנג א מענטש איז נישט מקורב צום רעבן, נישט מקורב צו א צדיק, ער קען האבן א מויל, ער רעדט נישט צום אייבערשטן, עיניים להם, ער קען האבן אויגן ולא יראו, ער זעט נישט, ער זעט נישט וואס, ער זעט נישט וואס דער צדיק ווייזט אונז. ס'איז דא א באשעפער. אזניים להם ולא ישמעו, ער האט אויערן ער הערט נישט אלוקות, אף להם ולא יריחון ער שמעקט נישט אלוקות, ער שמעקט. נו נישט, אונז זעמער טויטע חסידים, טויטע חסידים, לעבעדיגע רעבע, א רעבע וואס ברענגט צום אייבערשטן, א רעבע וואס ווייזט מיך אז איך בין חשוב, א רעבע וואס וועקט מיך אויף, ער וועקט מיך אויף פון מיין שלאף, א רעבע וואס מאכט מיך תחיית המתים, איך האב מיט וואס פרייליך צו זיין, איך דארף נישט, איך דארף נישט האבן דעם פלעשל, דעם פלעשל ברוינפן אין טאש ארום צו גיין, און איך בין אזוי דערביטערט שוין, איך דארף אביסל, אביסל זיך איינשלעפן. דער רעבע מאכט מיך פרייליך. און דאס איז געווען די כיתה פון שמחה. נאכדעם איז געווען א כיתה פון שמוץ, נעבעך. קומען זיך צאם אפאר בחורים אין א דירה. מען זאגט פאר די עלטערן אז מען גייט פארן לערנען אין ארץ ישראל, אין תורה כתורת ארץ ישראל. און זיי נעמען ארויס א דירה און די עלטערן האבן נישט קיין. אהנונג. און דאס די כיתה פון שמוץ, מען גייט אין א דירה, מען האט א גרויסע סקרין, און מען שטייט און מען וואטשט מאוויס, פון צופרי ביז ביינאכט, פון ביינאכט ביז צופרי, צוביסלעך פארגעסט מען ווי די תפילין ליגט, צוביסלעך פארגעסט מען אלעס, מען פארגעסט ווי די קליידער ליגן, ער טוט זיך אפילו נישט אן, ער טוט זיך אפילו נישט אויס, ווי אזוי ער איז, אזוי זיצט ער, נעבעך ער ווערט א האומלעס, א חסר בית, ווייל דאס פארטושט די מח, א מענטש הייבט אן וואטשן, ער גייט ארויס פון די וועלט, ער ווערט א יוצא דופן, ארויס פון די וועלט, שטייט מיטן טעלעפאן אדער מיטן, מיטן, מיטן לעפטאפ, וואס ער האט דארט אין די דירה, איך ווייס, דו קענסט דאס בעסער, יאסי קום ארויף עס צו זאגן פאר די עולם וואס טוט זיך אפ אין ארץ ישראל, קום פארציילן. און מען נעמט ארויס א דירה א בעיסמענטל בחורים און מען וואטשט, דאס איז די כיתה פון פון פון ניאוף, נעבעך נעבעך נעבעך, אייבערשטער זאל אפהיטן אז מען קוקט שמוץ, מען קוקט עבירות, נאכדעם פאלט מען אריין אין אזא מין אין אזא מין שאול תחתית אז די גאנצע לעבן ווערט אויס, אויס לעבן, אויס גארנישט, ביז מען דארף שוין נעמען סם, ביז מען זיך שוין פארדאופן, ביז מען שוין ביז.

און געווענליך קיינער וויל דיך נישט מאכן קיין חוזק בחורים האלטן אינמיטן רעדן ביים פרישטיג אין ישיבה פון פון פון די נאמען פון די פון די עקטער פון די און פון די שפילערס אויך מיט ווער דו זעסט אז דו קענסט דו ביסט פון די דו ביסט פון די לוילוניות אין ישיבה דו ביסט פון די ווייס איך מיין פון די נו פון די מאכט נאך א שיינע נאמען אויף אים חורג הייסט עס די ביסט מיר חורג אז די ווייסט נישט די נעמען פון די שפילערס און די ווייסט נישט די נעמען פון די מעשות פון די פלעיס און די ווייסט נישט די נעמען פון די פון די פון די מאוויס שוין מוז ער זיך פארשטייסט איך ווייס יא פון דעם סאו איך הייב זיך אן צו קוקן אבער איך און דאס איז א בחינה פון כל באיה לא ישובון, א מענטש פאלט אריין אין דעם זייער ש, מען קען תשובה טון, אבער ס'איז זייער שווער, זייער שווער, דאס איז א שטארקע קלעב, א שטארקע אדיקשאן, מען וואטשט עס און מען קוקט עס און מען איז פוגם בברית, רחמנא לצלן אז מען איז פוגם בברית, און מען איז דאך פוגם אין די מח און מען פוגם אין אמונה, נאכדעם דארף מען האבן קשיות, האט קשיות, ער איז דער קליינער שנוק, דער קליינער כ'ווייס נישט וואס דער. מצורע דער קרעציגער בחור האט א קשיא אויף די אמונה, הערסט? ער פארשטייט נישט די אמונה, ער האט א קשיא, זיי מיר מסביר וואס איז פשט, ער האט א קשיא, הערסט? דו האסט א קשיא דו, כ'וויל נישט זאגן וואס דו ביסט דו, אפגעריסענער, אפגעשמיסענער, דו. כ'קען עפעס א ווארט נאר די מיאוסער מענטש די אנגעשמירט פון קאפ ביז פיס מיט צואה מיט טינוף מיט פגם הברית און איך פארשטיי נישט וואס האט מיר די אייבערשטער געמאכט אה אה האסט דיך צובראכן דיין מח און די ווילסט שוין יעצט פארשטיין אקעי יעצט קענסטו שוין נישט פארשטיין א מענטש איז פוגם בברית האט ער שוין נישט קיין אמונה פארלירט די אמונה. האט ער דאן קשיות אויף די אמונה, די אייבערשטער איז דא, ווער אטעמט אין דיך, ווער גייט אין דיך, ווער זעט אין דיך, ווער רעדט אין דיך, אבער איך האב א קשיא אויף די אמונה, האט א קשיא אויף די אמונה, פגם, א מענטש היט נישט די אויגן ער פארלירט אלעס פארלירט ער, דאס איז די כיתה פון פון ניאוף, פון נאכדעם ווערט די כיתה פון רציחה, ער האט ליב עקשן, ער גייט זיך שלאגן, און ער גייט הרג'נען. און נאכדעם דא די כיתה פון לאמיר זעהן אינעווייניג די הייליגע ווערטער פון רבי'ן עס איז געווען א אנדערע כיתה דף שפ"ז וואס זיי האבן געזאגט אז אלע זאכן זענען נישט קיין תכלית נאר די ריכטיגע תכלית איז עוסק זיין אין תפילה צום אייבערשטן און מען זאל זיין א עניו און א שפל ברך מען זאל נישט מאכן פון זיך קיין עסק נישט מאכן קיין עסק פון זיך און זיי האבן געזוכט א בעל תפילה און זיי האבן אים געמאכט פאר א מלך און דאס פארשטייט מען שוין אליין זאגט רבי נתן אז די אלע כיתות ביז אהער דאס איז אלס פוסטע נארישקייטן נאר די כיתה פון תפילה דאס האט אלס דערציילט איינער פון די גיבורים פון די בעל תפילה האט עס פארציילט פאר די בעל תפילה אז זיי זענען אז זיי זענען פון די כיתה פון די בעלי אברים אבער עס איז געווען א כיתה פון בעל תפילה בעטן דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער איך וויל זיין פון די בעל תפילה'ס מענטשן איך וויל זיין פון רבינ'ס מענטשן, איך וויל דאווענען צו דער אייבערשטער, איך וויל רעדן צו דער אייבערשטער, איך וויל שמועסן מיט דער אייבערשטער. בחורים, פרובירט עס אויס, פרובירט עס אויס. קום מיר נישט זאגן נאך נאך נאכן הערן הונדערט דרשות, איך בין אזוי צעבראכן, איך דארף חיזוק. דו נישט, דו, פרוביר אויס די עצה. דו הערסט א דרשה, פרוביר עס צו פאלגן. פרוביר עס צו פאלגן. וואס הייסט איך בין א ברסלב'ער? ווער קען זאגן איך בין א ברסלב'ער? איך לערן אין ברסלב'ער ישיבה, אקעי איך לערן דא אין ישיבה, איך דריי מיך דא אין ישיבה, פרוביר די עצה, זאג אפאר ווערטער, איך מאך נישט יעצט קיין שעה, ווער זאגט אז א שעה התבודדות? וואס א שעה התבודדות? איך בין א צובראכענע מענטש, ווי א שעה התבודדות? אפאר ווערטער, זאג הייליגער באשעפער העלף, זאג די ווערטער, הייליגער באשעפער העלף מיך.

אה, א חבר איז דא, קום אהער, וואס טוט זיך, וואס טוט זיך, פארצייל מיר עפעס. נאך צוויי דריי שעה פארברענגען, שוין שוין דריי פארטאגס. איך דארף שוין גיין שלאפן, יעצט לוינט, יעצט לוינט זיך שוין טאקע נישט צו גיין שלאפן, יעצט קען מען שוין אויפזיין, יעצט קען מען שוין אויפשטיין, יאסי לאכט, יעצט קען מען שוין אויפשטיין, יעצט קען מען שוין בלייבן אויף ביז צופרי, און דאווענען נאכדעם גיין שלאפן. נו, דאווען כאטשיג, נו, דאווען כאטשיג, נו, דאווען כאטשיג, ער דאווענט דאך אפילו נישט. און מען שמועסט און מען זיצט, און וואס האט איר געשמועסט א גאנצע נאכט? און וואס האט איר געשמועסט? מען האט זיך געטענהט, עס איז געווען א גוטע שמועס, נעכטן איז געווען א גוטע שמועס, מען האט זיך געהעריג, מען האט זיך געהעריג אויסגעקאכט, אויסגעטענהט ווער עס איז די, די, צו, צו, איך ווייס אפילו נישט צו מען רעדט נאך פון אים, מען רעדט נאך פון ביידן אדער פון טראמפ? יא, אדער מען רעדט דאך פון, פון, פון די גאווערנער, מען רעדט דאך פון די פאליטיק, פון דאס, פון סטאקס, מען רעדט, מען טענה'ט זיך, ווער עס האט א בעסערע קאר.

ובחניני נא בזאת, פרוביר אויס דעם אייבערשטן, זאלסט האבן פֿערציק טעג התבודדות אויף א זאך, פֿערציק טעג עקשנ'ען, פֿערציק טעג בעטן אויף איין געוויסע נקודה זאל זיך נישט רוקן ביי דיר עפעס, זאלסט נישט זען קיין ישועה, פֿערציק טעג! מאך, נו, מאך, מאך א טשארט, נישט איך רעד א גאנץ טאג צום אייבערשטן, איך קען די פאנטאזיעס, רעד א גאנץ טאג צום אייבערשטן.

וואס איז דאס? פאר דעם האב איך נישט קיין כח צו רעדן צו מענטשן, ווייל דו ווילסט מיר עפעס פרעגן און דו ווילסט מיר עפעס מסביר זיין. איך האב נישט קיין צייט זאלסט מיר עפעס מסביר זיין, געדענקסט דיין ברודער איז דא געקומען, געדענקסט דיין חבר. אז דיין ברודער קומט אריין דא אזוי רעדט מען, איז זייער וויכטיג. אקעי, זייער וויכטיג, א מענטש וויל רעדן וויכטיג. נו, קום אריין אין אפיס. וואס איז די זאך פון זאגן משניות? פארוואס קענסטו נישט זאגן מ'זאל לערנען?

געדענקסט האסט מיר מסביר געווען א שעה צייט פונקטליך וואס איז די צוויי מענטשן אין אומאן קומען צו און איך זאל זאגן עפעס פאר אים זאג נעם א זייגער אפשר דא בחורים וואס זיצן יעצט ביים שיעור און זיי ווילן יא אויסהערן וואס איך האב דא צו זאגן הער וואס איך זאג ענק נעם א זייגער וואס האט סעקונדעס סעקונדעס א זייגער האט סעקונדעס אבער ס'רוקט זיך סעקונדעס אקעי שטעל אים אראפ קענסט אים אראפשטעלן אויפן טיש אזוי זאל זיין שפעטער, נישט יעצט, און אפילו יעצט קענסטו קענסטו יעצט טון. רעד צום אייבערשטן זעכציג סעקונדעס א טאג. איין מינוט א טאג. דו לאכסט? לאמיר זען צי דו קענסט טון די עבודה. יעדע נאכט גרייטסטו אן נעגל וואסער, טוסט אן נאכט קליידער, גייסט אריין אין בעט, ליינסט קרישמע, יעצט, זעכציק סעקונדעס, איין מינוט רעדן צום אייבערשטן, איין מינוט, וואס מאכט מאכסט פון מיר חוזק, דו מאכסט פון מיר, און דו מאכסט פון מיר חוזק, דו קענסט די טעיפ? און דו מאכסט פון מיר חוזק. מאך זעכציק סעקונדעס, דאס איז עבודת השם? איך ווייס, איך דריי זיך ביי משפיע וואס זיי זאגן אז מען דארף רעדן אכט שעה התבודדות, אכט שעה גייט מען אין וואלד און דעמאלטס מען בעט. אוודאי, אוודאי, דער רבי האט דאס אויך געטון, אבער איך זאג דיר יעצט א זאך וואס דו קענסט נאכטון, און אז דו וועסט טון דאס א שטיק צייט, נאכדעם וועסטו צולייגן נאך איין מינוט, און נאכדעם וועסטו צולייגן נאך איין מינוט, נישט אויף איין מאל דריי מינוט, די מח קען שוין פלאצן, נאך איין מינוט, און נאך איין מינוט, און נאך איין מינוט, וועסטו שוין האבן די זיסע לעבן פון רבי'ן. נעם א זייגער, קוק, קוק אויף די סעקונדעס, נעם א זייגער, מאך סעקונדעס, און וועסט מיך אָפּשטעלן, איך וועל דיר ווײַזן ווי אַזוי מען דאַרף רעדן צום אייבערשטן זעכציק סעקונדעס, און די צוויי זיצן דאָרט און זיי זאָגן מיר, ס'קען נישט זײַן, איך זאָג אײַך, קוק, קוק אויפֿן זייגער, נעם אַ זייגער און הייב אָן, זאָגסט מיך נאָך, ממש איך האָב געלערנט מיט זיי אַלף-בית, זאָגסט מיך נאָך, הייליגער באַשעפֿער, העלף מיך, איך וויל זײַן פֿריילעך, הייליגער באַשעפֿער, העלף מיך, איך וויל דאַווענען יעדן טאָג מיט מנין. איך דאווען נישט אייבערשטער איך וויל דאווענען שחרית מנחה מעריב מיט מנין איך וויל אינזין האבן דאס דאווענען הייליגער באשעפער איך וויל ליינען קרישמע צופרי און ביינאכט הייליגער באשעפער העלף מיר איך דארף פרנסה איך האב חובות העלף מיר קענען באצאלן מיין מיינע חובות איך זאל קענען לעבן הייליגער באשעפער העלף מיר איך וויל נחת פון מיינע קינדער הייליגער באשעפער העלף מיר איך וויל טראכטן פון דיר הייליגער באשעפער איך וויל נישט טראכטן קיין שלעכטע זאכן הייליגער באשעפער העלף מיך, איך וויל האבן שמירת עיניים, הייליגער באשעפער העלף מיך, איך וויל מיך נישט אויפרעגן, הייליגער באשעפער העלף מיך, איך וויל זוכה זיין צו לערנען אביסל חומש, יעדן טאג אביסל חומש, אביסל משניות, אביסל גמרא, אביסל, איך וועל דאך פארט דארפן באלד אוועק גיין פון די וועלט, און דארט נאר זיין דאס חשוב, די ביסל וואס איך האב געלערנט, וואס זאל איך טון? וואס זאל איך טון אין קבר, איך וועל ווערן בארד, איך וועל גארנישט האבן דארט וואס צו טון, לאמיך אביסל לערנען, הייליגער באשעפער העלף מיך, מיט שלום בית. הייליגער באשעפער די שכינה זאל רוען ביי מיר, זאל רוען צווישן מיך און מיין ווייב, הייליגער באשעפער העלף מיר, איך האב קינדער, נחת פון מיינע קינדער, הייליגער באשעפער, א מינוט, א מינוט, וויפיל? א מינוט מיט נײַן סעקונדס, שוין, איך האב שוין אפגעבעטן מיין גאנצע, איך האב שוין, איך האב שוין גערעדט א וועלט, יעצט האב איך דיך געוויזן זעכציק סעקונדעס פאר א בחור. נו אפשר עס קען אויסשניידן די שיעור, און עס קען הערן אויפן טעלעפאן, עס קענען מיטזאגן, איין מינוט איד, מאך עס פאר רינג, פאר דיין רינג דארט, פאר דיין רינג טאון. ניין נישט פאר רינג טאון, פאר דיין שלאפן טאון. כ'ווייס ווען דו גייסט שלאפן וועט זיך אנצינדן די די, איין מינוט, איין מינוט התבודדות. דאס איז נישט קיין התבודדות פאר מיר, איך בין געווען ביי ביי מקומות הקדושים מיט די בחורים, געווען א בחור ראש ישיבה, כ'דענק א בחור רופט זיך אן, איך גיי איך שלעפ מיך נאך ווי א וויידל דעם ראש ישיבה, איך גיי אראפ פון פון פון קאר יעדע ציון, געווען אין ארץ ישראל, געגאנגען דא דארט, אינמיטן א בחור רופט זיך אן ראש ישיבה, מיין מויל עפנט זיך נישט, דו קענסט אפשר מאכן התבודדות אויפן קול? דאַך מױל עפֿנט זיך נישט בײַ ציון. איך האָב אָנגעפֿאַנגען בעטן אַזױ אױפֿן קול, איך װיל אַ שידוך, און דער האָט אָנגעפֿאַנגען אַזױ צו װײנען, דער בחור. האָב איך געזען אַ מענטש, ער װײס נישט װאָס צו רעדן. אַ בחור זאָל נישט האָבן װאָס צו רעדן? אַ יונגערמאַן דאַרף טראַכטן װאָס צו רעדן. דאַכט זיך בעט ער פֿאַר שידוך. קוק, נאַ, מאַך זעכציק סעקונדעס. נו, הײליקער באַשעפֿער, איך װיל חתונה האָבן. הײליקער באַשעפֿער, איך װיל חתונה האָבן. הײליקער באַשעפֿער.

הייליגער באשעפער איך זאג דיך צו איך גיי זיין ערליך אז איך גיי חתונה האבן, איך גיי נישט קוקן אויף קיינעם אנדערש נאר אויף מיין ווייב, איך גיי נישט קוקן קיין ווידיאס, איך גיי נישט קוקן קיין חתן כלה פיקטשערס, איך גיי נישט קוקן אויף קיינעם, איך וויל מיין ווייב, איך וויל האבן אויף וועם צו קוקן, און מיט איר וויל איך לעבן און מיט איר וויל איך גיין, הייליגער באשעפער איך זאג דיך צו העלף מיך, איך וויל חתונה האבן, איך וויל חתונה האבן, שוין א מינוט? וואס? וואס האט מיך נישט אפגעשטעלט? איך קען רעדן דא א שעה צייט. ניין רבותי דו קענסט נישט התבודדות פשוטע ווערטער צום אייבערשטן, פשוטע ווערטער צום אייבערשטן. נא, אונז האמיר א פלאץ ביי אונז, א צוועלף שעה התבודדות. ביסט א גנב, ביסט א. רויבער, ביסט א רוצח, דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר"ן די צווייטע חלק, סימן י"ח, א פשוט'ע מענטש איז זייער שווער צו זיין א רוצח, א מנהיג, א פירער, קען אין איין רגע זיין א רוצח, א גנב, א נואף, אלע זאכן, א פשוט'ע מענטש קען זיין א רוצח? פארוואס? ווי קען זיין ווי קען זיין אז א מנהיג איז א רוצח? ווייל דו נעמסט מענטשן און דו מאכסט זיי משוגע מיט אכצן שעות התבודדות, שוין. דער רבי אליינס האט דאך אזוי געזאגט. דער רבי האט דאך געזאגט איך האב געוואלט מ'זאל רעדן א גאנץ טאג צום אייבערשטן אבער דו קענסט נישט, זאלט עטס מאכן איין צייט רעדן צום אייבערשטן. נו נו רעד א מינוט צום אייבערשטן, רעד א ווארט צום אייבערשטן. דאס איז די כיתה פון די בעל תפילה, לאמיר זיין פון די כיתה פון די בעל תפילה. קענסט דאס טון. א מינוט, א האלבע מינוט מתחילה. נו לאמיר זען, מאכט צו די אויגן? ניין אזוי אזוי. נאר מאך נישט נאך די ראש ישיבה די די די די די איך רעד אויך נישט אזוי איך רעד אויך נישט אזוי דארף זיך נישט שאקלען אבער די רבי האט אמאל געוויזן פאר אים די רבי האט אמאל געזאגט בייג דיך אראפ די רבי איינער זאל קומען צו די רבי און זאגן אז ער האט נישט קיין אז איך גיין זיך עס אריין ער עסט סאפער א נאכט ער וויל אביסל רעדן צום אייבערשטן האט נישט קיין די די רבי זאגט אים קוק אהער די רבי בייג דיך אזוי מאך אזוי בייג דיך אזוי אראפ

אפשר יענער איז יענער צו זאגן, קום אין די פראנט. און פלוצלינג גייט ארויפלייגן דיין הענט אויף דיין פיס, און ס'דא קראנקע מענטש, קראנקע מענטשן. קראנקע מענטש, ס'האט נישט קיין שכל, קראנקע מענטשן. קום אהער, איך וויל דיך אנכאפן, איך וויל דיך אראפציען דיין הויזן, איך וויל דיך אנכאפן. ביסט משוגע געווארן? האסט נישט וואס צו טון? איך בין קראנק, איך באלאנג אין שפיטאל, דארף מען איינשפארן. אדער דו גייסט אין א מקווה און פלוצלינג דא עפעס נאך איין מענטש און קום וואטש וואטש דא מיין וועש בוחרל אין מקווה רעדסט נישט מיט קיינעם זיי נישט שרייען מחוצף וואס איז פון אין מקווה הער איך נישט קיינעם רעדן אין דרויסן קענסט מיך אויספרעגן אויכעט ס'דארף זיין נאך מענטשן דא נעם מיך נישט אין א זייט נעם מיך נישט אין א ווייבער שול נעם מיך נישט אין א אין א פאליש אין א ליידיגע שטיבל איך ווייס אפילו נישט דו האסט כח צו פייטן מיט א יונגע דאר קליינע בחור, אבער איינער וואס האט אביסל כח כאפט אים אן אזא שטויס, דארט ווי ער וויל דיך אנכאפן דארט זאלסטו אים שטויסן, ער זאל אראפפאלן חלשות, ער וויל דיך אנכאפן ביים אות ברית קודש, געב אים אזא שטויס ער זאל פאלן חלשות, דו וועסט מיך נישט אנכאפן דו חזיר, דו מנוול. אדער דו גייסט נאך געלט, דו גייסט נאך געלט ביי טירן, קיינמאל גיי נישט אריין אין א הויז, היי קום אריין, קום אריין, איך וועל דיר געבן א הונדערטער. ווייסט איינער ווי מ'טרעפט איינעם אין עירפארט, אז דו טראגסט אריבער די, די, די, די קליינע ענוועלאפ, איך געב דיר צוויי הונדערט דאלער. ווען דו בעטסט מיך נאך א טובה אן געלט. וואלט איך דאס אפשר גענומען דו צאלסט שוין גרויסע געלטער פאר דעם סאו ווען דו זאגסט מיך קום אריין אין מיין הויז עס קען נאך זיין דו געסט מיך הונדערט דאלער פארן אריין קומען אין די הויז נא דו ביסט שוין קראנק געב מיך עס דא געב מיך עס דא אינדרויסן זייער אכטונג געבן זייער אכטונג געבן און אבער איינער וועט קומען זאגן איך גיי דיך הרגענען הרגע מיך ענדערשער איך האב נישט מורא האסט מורא פון הרג'נען? ארויף גיין אויבן אין הימל צום אייבערשטן, ווילסט מיך מטמא מאכן? ווילסט מיך אנכאפן? בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, איך וויל זיין ערליך, איך וויל זיין אפגעהיטן. און עס קומט א צווייטע בחור'ל אין ישיבה, און קום, קום, קום, קום אין די זייט. ווי, ווי, ווי אין די זייט? ווי אין די זייט? קום דא אינמיטן בית מדרש, וואס ווילסטו פון מיר? קום אין די זייט, קום אויפן דאך, קום אויפן דאך, קום אין בעיסמענט, קום אין סעלער, קום אונטער די סטעפס, קום אהער, קום דא אינמיטן בית מדרש רעד צו מיך. אה, איך בין נאר, איך האב נאר געוואלט זען, איך וויל זען צו כ'קען דיך ארומנעמען פלעין, איך וויל זען דיין סייז פון פון פון פון פון קענסט די מעשה מיטן מיטן מיטן רציח. קען נישט קיין פטור ווערן פון אים, האט ער אים געזאגט קוק הער, נעם ארום דעם בוים, כאפ אן דעם בוים, און קוק צו די צו די קענסט אנקומען די הענט דא, נעם א גארטל, ארומגעבינדן ארום דעם בוים, און שוין, דא וועסטו בלייבן. דו ווילסט מיך ארום נעמען? איך וויל פלעין זען, איך וויל פלעין זען דיין סייז פון דיין פאסיק. דו פיצט אוועק פון מיר, דו גייסט אוועק פון מיר, דו איך וויל נישט זאגן ווער דו ביסט, דו טאטש מיך נישט, טאטש מיך נישט אן. מ'זאל זיך בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם, רבונו של עולם, העלף מיר, איך וויל זיין א ערליכע איד, רבונו של עולם, איך וויל זיין א גוטע איד, רבונו של עולם, איך וויל זיין הייליג, רבונו של עולם, איך וויל נאר טראכטן פון דיך. אונז זענען פון די כיתה פון די בעל תפילה, דער אייבערשטער זאל העלפן. קוק הער, היינט נאכט איז דא א, קען מען נישט דא זיין ווייל דא קומט זיך צאם די פרויען קומען זיך צאם פאר א שיעור, סאו מ'גייט ענדיגן די שיעור, און איך בעט נאכאמאל אלע בחורים, גיי נאך געלט, און איך וועל נישט זיין מארגן אין ישיבה. איך האב זייער שטארק געוואלט פארן מיט די בחורים א נסיעה אויף ארץ ישראל, איך שטופ עס שוין אפ, איך שטופ עס שוין אפ, איך שטופ עס שוין אפ און איך שטופ עס שוין אפ. לאקדאון, ס'האט געהייסן יעצט גייט זיין א נסיעה נאך חנוכה, לאקדאון, וועט זיך עפענען די גרעניץ, וועל איך אם ירצה ה' גיין מיט די בחורים, יעצט אז ס'איז דא א לאקדאון און מ'קען נישט גיין, און אז כ'האב זיך געקענט פארשאפן א רשות אליין צו גיין, וויל איך מיך אריבער כאפן צו מוהרא"ש, און מארגן וועל איך נישט דא זיין אין ישיבה, איך בעט אלע בחורים זאלן קומען לערנען, דאווענען, זיין צייטליך, און אם ירצה ה' גלייך נאך שבת בין איך צוריק דא אין ישיבה מיט ענק, אלע בחורים זאלן גיין נאך געלט.